תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, איזה מורא ואיזה כיבוד, וואס הייסט דאס מורא און וואס הייסט דאס כיבוד? מורא מיינט מען לא עומד במקומו, דער זון זאל ניט שטיין אויף דעם ארט וואס איז באשטימט פאר דעם טאטן, וואו דער טאטע געפ דאס הייסט רש"י זאגט, דא וואו זיין טאטע געפינט זיך מיט א ראט מיט זיינע חברים בעצה, דארט זאל ער נישט זיין. ולא יושב במקומו, נישט זיצן אויף זיין ארט, ולא סותר את דבריו, נישט זאגן אנדערש ווי דער טאטע, ולא מכריעו, אז דער טאטע האט א ויכוח מיט א צווייטן חכם אין א דבר הלכה, זאל ער נישט זאגן ווער ס'איז גערעכט, איז לשון פון רש"י זעהט אויס אז ער זאל נישט זאגן נראין דברי פלוני, נישט מכריע זיין אנדערש ער זאל נישט איבערוועגן. זאגן ווי דער צווייטער אנדערש ווי דער טאטע. כיבוד, וואס איז דער ענין פון כיבוד? די אלע זאכן פון מורא איז דאך געוועזן לא לא לא נישט טון אגענסט דעם טאטן. כיבוד איז מאכיל ומשקה גיט צו עסן צו טרינקען דעם טאטן, מלביש באקליידן, מכסה טוט צודעקן, מכניס פאר אים אריינברענגען און מוציא ארויסטראגן. איבעיא להו, האבן די בני הישיבה געפרעגט משל מי. פריער האט מען דאך געזאגט אז דער ענין פון כיבוד אב איז מאכיל, ער גיט אים צו עסן, משקה, ער גיט אים צו טרינקען, וויל איך וויסן פון וועמעס געלט דארף ער געבן די עסן פאר די צום טאטן? וואס דער זון איז מחויב א מכח כיבוד אב צו קויפן פאר דעם טאטן, פאר וועמעס געלט איז ער מחויב? רב יהודה אמר משל בן. רב יהודה זאגט, דער זון דארף זיך לאזן קאסטן, כיבוד אביו איז אז דער זון זאל זיך לאזן קאסטן פאר דעם טאטן עסן און טרינקען און קליידונג. רב נתן בר אושעיא אמר, רב נתן בר אושעיא זאגט, משל אב, די מצוה פון כיבוד איז נאר אז דער זון זאל זיך מטריח זיין, אבער די געלט, אבער די געלט דארף זיין דעם טאטנ'ס געלט. און אויך איז ער מחויב זיך צו פארנעמען מיטן טאטנ'ס געלט, אבער דער זון זאל זיך דארפן לאזן קאסטן איז ער נישט מחויב, אויב דער טאטע האט נישט איז דאך דא א אנדער דין, איז דאך שוין דא א חיוב, אלס א חיוב צדקה, מער א ליגט א חיוב מבשרך אל תתעלם, נאר מען רעדט אלס דער מצוה פון כיבוד אב, איז לאמער זאגן ווען ביידע האבן. דער טאטע האט און דער זון האט, איז רב יהודה זאגט מאכל ומשקה איז משל בן, כאטש דער טאטע האט, און רב נתן זאגט משל אב. אורו ליה רבנן לרב ירמי', האבן די רבנן געלערנט צו רב ירמי'ן, ואמרי לה, און אנדערע זאגן, לבריה דרב ירמי', האבן די רבנן גע'פסק'נט, כמאן דאמר ווי דער וועלכער לערנט משל אב, אז דאס וואס ליגט א חיוב אויף דעם זון אז ער זאל מכבד זיין דעם טאטן, מאכל, משקה, מלביש, מכסה, איז פון טאטנ'ס געלט. זאגט די גמרא מיתיבי, דיר פרעגן א קשיא. אין איין פסוק שטייט נאמר שטייט אין איין פסוק כבד את אביך ואת אמך שטייט עס לשון כבד ונאמר און מיר טרעפן אין משלי שטייט כבד את השם מהונך זאלסט מכבד זיין דעם אייבערשטן מהונך פון דיין פארמעגן מה להלן בחסרון כיס דאס וואס שטייט אין משלי מיינט מען דאך זאלסט זיך לאזן קאסטן, מהונך שטייט דאך אף כאן איז די זעלבע זאך ווי דאס וואס שטייט כבד את אביך ואת אמך, מיינט מען אויך בחסרון כיס, כאטש אין אמת'ן האבן מיר דאך א כלל אז אין למדין מדברי קבלה, איך מאך נישט קיין גזירה שוה צו זאכן וואס עס ווערט נישט דערמאנט אין די תורה נאר עס ווערט דערמאנט אין נביאים צו אין כתובים, אבער דא א איז עס נישט איך גיי זיך אפלערנען א דין, נאר איך וויל וויסן ווי אפצוטייטשן דאס ווארט כבד, אזוי ווי איך זע דארט דאס ווארט כבד מיינט מען מהונך איז דא אויך מהונך. ואי אמרת משל אב און אויב כ'וועל זאגן אז די כיבוד אב אויף וועמענס געלט דארף דאס גיין אויפן טאטענס געלט מאי נפקא ליה מיניה וואס פאר חסרון כיס איז דא מאי נפקא וואס פעלט אים געלט דעם זון איך זאג דאך פין דעם מהונך לערן איך דאך אפ אז סדארף פעלן, איז אויב משל אב פעלט דאך אים גארנישט, איז דאך פין דעם א ראיה אז וואס? אז משל בן. זאגט די גמרא ניין, אין אמת'ן די געלט דארף זיין דעם טאטענס, איי דו פרעגסט וואס פאר חסרון כיס איז דא ביי דעם זוהן, לביטול מלאכה, די צייט וואס ער גייט זיך פארנעמען מיט דעם טאטען האט ער געקאנט אדורך אנארבעטן דאס וואס ער האט געקאנט פארדינען. ווער זאגט דען דא אז עס האט מיט זיין נפש צו טוהן? אבער דא זעהן מיר אין דער גמרא אז ביטול מלאכה רוף איך אן חסרון כיס, אין אנדערע ערטער איז מען מחלק, ס'איז דא א חילוק פון מניעת הרווח ביז מקום הפסד, ס'איז דא נוגע לגבי תפילה בציבור, איז מען מחלק אנדערע ערטער אז אויב עס האנדלט זיך מניעת הרווח אויב ער וועט נישט דירעקט גיין דאווענען בציבור וועט ער נישט פארדינען, זאל ער גיין דאווענען בציבור אויך וועט ער נישט פארדינען, אויב עס האנדלט זיך אז ער וועט האבן שאדן איז שוין אנדערש דער דין, אויך איז דא אנדערע ערטער, דא אבער זעט מען אין גמרא אז ביטול מלאכה רופט די גמרא אן חסרון כיס, זאגט די גמרא תא שמע כ'וועל דיר א קשיא פרעגן. דער דין איז, ווען איך טוה אויסלייזן מיין מעשר שני, דארף איך מוסיף זיין א חומש, ווען איך טוה אויסלייזן יענעמ'ס מעשר שני מיט מיין געלט יענעמ'ס, דארף איך נישט מוסיף זיין קיין חומש. האבן מיר געלערנט, שני אחים, צוויי ברידער, אדער שני שותפים, צוויי שותפים, אדער האב ובנו, דער טאטע און דער זון, אדער הרב ותלמידו, דער רבי מיט זיין תלמיד, פודין זה לזה מעשר שני, למשל אז דער טאטע האט מעשר שני, קען דער זון דאס אויסלייזן, און מען דארף נישט מוסיף זיין קיין חומש, איך זאג נישט אז דער זון איז גלייך ברא כרעא דאבוה אז ער איז גלייך ווי דער טאטע אליין, ווייל דער רבי גלייכט אים און ס'איז איין זאך, איז זאל זיין גלייך ווי דער טאטע האט עס אויסגעלייזט און מ'זאל דארפן געבן א חומש, זאג איך נישט אזוי. נאר ס'איז צוויי באזונדערע מענטשן. און מאכילים זה לזה מעשר עני. אויב דער זון האט מעשר עני, דארף ער עס אוועקגעבן פאר ארעמע לייט. איז אויב דער טאטע איז א ארעמאן קען אים דער טאטע אוועק געבן די דער זון אוועק געבן דעם טאטן מעשר עני צי דער תלמיד קען עס אוועק געבן די מעשר עני צו זיין רעבן אבער וואס האבן מיר דא געלערנט אז דער זון קען אוועק געבן די מעשר עני צו זיין טאטן ואי אמרת משל בן אויב איך וויל זאגן דאס וואס די מצוה פון כיבוד איז מאכל און משקה, מיינט מען דאס דעם זון'ס געלט, איז דא א אז ער ליגט דאך א חיוב אויף דעם זון אז ער זאל געבן צו עסן דעם טאטן, און אויב ער גיט דעם טאטן די מעשר עני טוט ער זיך באפרייען אז ער דארף נישט גיין קויפן קיין עסן, נמצא קומט דאך אויס זה פורע חובו משל עניים, אז דער זון צאלט אפ דעם חוב, ער איז מחויב צו שפייזן דעם טאטן, מיט וועלכע זאך טוט ער עס שפייזן? מיט דער זאך וואס באלאנגט צו ארעמע לייט, איז דאך פון דא א ראיה אז וואס? אז די כיבוד איז נישט משל בן נאר פון דעם טאטן, און אויב דער חיוב איז פון טאטנ'ס געלט, ליגט דאך נישט קיין חיוב אויף דעם זון ער זאל זיך לאזן קאסטן, צאלט דאך דער זון נישט אפ קיין שום חוב מיט די מעשר עני. זאגט די גמרא ניין. אין אמת'ן וועל איך זאגן אז עס ליגט א חיוב אויף דעם זון, פון דעם זון'ס געלט זאל ער געבן אים צו עסן צו טרינקען, נאר לא צריכא, דא רעדט זיך להעדפה, דער זון דארף שפייזן דעם טאטן פון זיין געלט מידה בינונית, ווי איז אבער אים צו געבן ווי מען זאגט מער ווי מידה בינונית, דאס איז ער נישט מחויב, און נאכדעם ווען ער האט אים שוין געגעבן מידה בינונית וואס ער דארף געבן, און אן ארעמאן איז ער נאך אלץ, קען ער דעמאלט געבן דעם טאטן מעשר עני, אבער אין אמת'ן אויף וועמען ליגט דער חיוב? אויפן זון, איז טאקע די עצם חיוב וואס איז אויף דעם זון, די מידה בינונית דאס מוז ער געבן פון זיין געלט, נאר די איבריגע גיט ער מעשר עני. פרעגט די גמרא אי הכי, אויב דו זאגסט, דער זון גיט אייגענע געלט, און דאס וואס ער גיט אוועק דעם מעשר עני צום טאטן גיט ער נאר ווי מען זאגט די בעסערקייט, מותרות, היינו דקתני עלה, דארף מען פארשטיין וואס איז געווארן געלערנט אויף דעם, אמר רבי יהודה, רבי יהודה האט געזאגט, תבא מאירה, ס'זאל קומען א קללה למי צו דעם שמאכיל את אביו מעשר עני, צו דעם וואס מאכט עסן זיין טאטן מעשר עני. ואי להעדפה, אויב איך זאג אז דאס וואס ער גיט דעם טאטן צו עסן, גיט ער אים צו עסן די איבריגע, די מותרות, מאי נפקא מינא? וואס ארט עס מיר? פארוואס זאל איך שעלטן דעם זון? דער זון גיט דאך דעם טאטן צו עסן נארמאל, אלא די מותרות גיט ער אים מעשר עני, וואס איז די חסרון? זאגט די גמרא אפילו הכי דאך זילא ביה מילתא, ס'איז א בזיון פאר דער זאך אז דער זון גיט דעם טאטן די מעשר עני. איז אין אמת'ן פון דא נישט קיין ראיה, קען טאקע זיין אז דאס וואס איך זאג מאכל ומשקה איז משל בן, תא שמע, כ'בין זיך פוישט נישט, איך וויל דיר א קשיא פרעגן, איך וויל א ראיה ברענגען צו דעם וואס ער זאגט של בן, און א קשיא אויף דעם וואס ער זאגט של משל אב, שאלו את רב לעזער, מען האט געפרעגט רב לעזער'ן, עד היכן כיבוד אב ואם, ביז ווי ווייט גייט די מצוה פון כיבוד אב ואם, אמר להם, האט ר' אליעזר געזאגט צו זיי, אזוי ווייט, כדי שיטול ארנקי, אז דער טאטע זאל נעמען א בייטל מיט געלט, ויזרקנו לים, בפניו, און ער זאל עס אריינווארפן אין ים, און דער זון זעט, און מען ווארפט אריין אין ים, קען מען דאס נישט ארויסנעמען, ואינו מכלימו, און דער זון וועט זיך נישט פארשעמען דעם טאטן. ואי אמרת משל אב, אויב איך זאג דאס וואס ער דארף מכבד זיין דעם טאטן, דאס איז דווקא פון וועמעס געלט איז דאס משל אב, דארף דאך דא אויך אויסקומען אז וועמעס ארנקי איז דאס געוועזן, אויך דעם אב'ס, דעם טאטנ'ס בייטל מיט געלט, מאי נפקא ליה מיניה. וואס הארט עס אים? פארוואס זאל ער אים פארשעמען אז דער טאטע ווארפט אריין זיין געלט? וואס איז דאס? בשלמא איך זאג אז דאס רעדט אז דער חיוב פון מאכל ומשקה, דער ענין פון כיבוד איז משל בן, רעדט זיך דאך אויך אז דער בייטל וועמעס איז פון דעם בן, פארשטיי איך דער זון האט שאדן און זאגט מען אים שווייג. אבער אז דו זאגסט משל אב, וואס איז דאס? ענטפערט די גמרא, בראוי ליורשו, דער זון איז ראוי צו ירש'ענען אים, און יעצט דא וואס ער ווארפט אריין דאס א, וועט ער זיך נישט האבן וואס צו ירש'ענען. וכי הא, דערציילט די גמרא אזוי ווי דרבה בר רב הונא, אזוי ווי רבה בר רב הונא, רבה דער זון פון ר' הונא, דרב הונא קרע שיראי ר' הונא האט צוריסן זיידנווארג באנפי רבה בריה אין אנוועזנהייט פון זיין זון רבה האט ער זיך אויפגערעגט און ער האט צוריסן זיידנווארג אמר ר' הונא האט געזאגט איזול איחזי איך וועל גיין זעהן אי רתח צו ער וועט זיך אויפרעגן און ער וועט זיין אויף מיר אין כעס אי לא רתח אדער דער זון וועט נישט זיין אויף מיר אין כעס פרעגט די גמרא, פארוואס איז ר' הונא געגאנגען אזוי טון? ודילמא רתח, אפשר וועט רבה ווערן אין כעס און ער וועט עפעס זאגן נישט קיין פאסיגן ווארט צום טאטן ר' הונא, וקעבר וועט דאך ר' הונא עובר זיין אלפני עור לא תתן מכשול. ענטפערט די גמרא, דמחיל ליה ליקריה, ר' הונא האט מוחל געווען צו זיין זון, ער האט מוחל געווען צו זיין זון, און ממילא טוט דאך שוין נישט דער זון נישט טון קיין עבירה, תוספות פרעגט אויף דעם, אבער דער זון וועט דאך האבן אן עבירה, די גמרא זאגט דאך אז אויב איינער האט געמיינט אז דאס איז בשר חזיר, ער האט געוואלט עסן בשר חזיר, האט ער גענומען א שטיקל בשר חזיר צו עסן, אבער אין אמת'ן איז דאס געוועזן כשר'ע פלייש, כאטש ער האט געגעסן כשר'ע פלייש, אבער ווייל ער האט דאך געמיינט ער טוט אן עבירה, דארף ער האבן מחילה, והשם יסלח לה, רש"י דערמאנט עס דארט אין פרשת מטות, איז דאך דא אויך די זעלבע זאך, ער איז טאקע מוחל, אבער דער זון טוט דאך, דער זון ווייסט דאך נישט וואס האט ער מוחל געווען, זאגט תוספות אז דא רעדט זיך ער האט אים מודיע געווען זאלסט וויסן זיין אז אלעס וואס דו טוסט געגן מיר בין איך דיר אלעס מוחל. וואס הייסט אבער לפני עור לא תתן מכשול דאך עליו, קען ער? פרעגט די גמרא, ווי אזוי האט ר' הונא געמעגט צערייסן די זיידנווארג, והא קעבר משום בל תשחית? איז דאך דא א לאו בל תשחית מען טאר נישט פארניכטן קיין זאך, ענטפערט די גמרא דעבד ליה, ער האט עס צוריסן בפומבייני, ער האט עס צוריסן ביי די נאט דא וואס איז צוזאמגענייט, זאגט פרעגט די גמרא ודילמא אפשר משום הכי לא רתח, אפשר דעריבער איז ער נישט אין כעס ווייל ער האט ער האט עס ווי מען זאגט צוריסן אויף דעם ארט. זאגט די גמרא דעבד ליה, ער האט עס געמאכט בשעת ריתחיה, דעמאלט ווען ער איז געווען אין כעס, איז דעמאלט טאג קוקט מען נישט אזוי, מען האט עס זיך געדארפן רבה זיין זון אויפרעגן, אבער דאס האט ער געוואלט אים אויספראבירן צי רתח צי לא רתח. מתני ליה רב יחזקאל, רב יחזקאל האט געלערנט לרמי בריה, צו רמי זיין זון. ס'דא א דין ווען ס'האט זיך אויסגעמישט די מענטשן וואס קומט צו מיתת בית דין האט זיך אויסגעמישט איינעם קומט סקילה און איינעם קומט שריפה און מען ווייסט נישט וועמען מ'האט געפסקנט סקילה וועמען שריפה איז דא א כלל אז איך גיב זיי אלעמען די לייכטערע שטראף, ווייל איך האב נישט קיין רעכט צו געבן דעם א דעם וואס קומט א לייכטערע מיתה א הארבערע מיתה. האט רב יחזקאל געלערנט צו זיין זון רמי הנשרפים בנסקלים, לאמיר אפטייטשן די ווערטער, ס'האט זיך אויסגעמישט א מענטש,

שהשריפה חמורה, ווייל שריפה איז הארבער, איז נאכאמאל אז ס'האט זיך אויסגעמישט א נשרף מיט אסאך נסקלים, זאגט רבי שמעון אז מ'גיט סקילה ווייל שריפה איז הארבער, ס'דא א מחלוקת מיר פסקענען להלכה אז סקילה איז הארבער ווי שריפה, אזוי דאך דער סדר, סקילה, שריפה, הרג חנק, רבי שמעון לערנט אז עס פעלט מיר זאכן. אמר ליה רב יהודה בריה ווען רב יהודה האט געהערט ווי זיין טאטע רב יחזקאל לערנט צו זיין ברודער רמי דאס האט רב יהודה זיך אנגערופן, אבא, טאטע, לא תיתנייה הכי, דו זאלסט נישט אזוי א לערנען. פארוואס זאלסטו אזוי א נישט לערנען? דו האסט געזאגט אז ס'האט זיך אויסגעמישט א נשרף מיט אסאך נסקלים, גיט מען זיי סקילה פארוואס? ווייל סקילה איז לייכטער. מאי איריא דשריפה חמורה? וואס דארף איך זאגן דעריבער גיט מען נישט קיין שריפה ווייל שריפה איז הארבער? תיפוק ליה דרובא נסקלים נינהו, אויב ס'זאל זיין אזא איין פאל איז דאך דער רוב איז דאך נסקלים דארף דאך קומען מכח דעם אפילו ביידע זענען גלייך

אז מען זאל געבן וועלכעס? סקילה, כאטש סקילה איז דאך דער מיעוט, און דער רוב איז דאך נשרפים, דעמאלט דארף איך שוין צוקומען, ווייל שריפה איז הארבער. אזוי האט געזאגט רב יהודה קארעקטער דאס וואס דער טאטע האט געלערנט. אמר ליה האט דער טאטע רב יחזקאל געזאגט צו רב יהודה אי הכי כ'וועל אזוי לערנען ווי דו אימא סיפא זאגן די סיפא וחכמים אומרים די חכמים קריגן און די חכמים זאגן ידונו בשריפה די חכמים זאגן אז מען זאל געבן שריפה שהסקילה חמורה איז אויב איך וועל לערנען אזוי ווי דו לערנסט נסקלין בנשרפין, אזוי הייסטו לערנען, מאי איריא דסקילה חמורה, פארוואס זאגן די רבנן דעריבער גיט מען סקילה, דעריבער גיט מען שריפה, ווייל סקילה איז הארבער, אפילו ביידע זענען גלייך, דארף מען דאך אויכעט געבן שריפה, תיפוק ליה דרובא נשרפין נינהו, און לויט דיר נאך איז דאך שווער לויט די רבנן, וואס דארפן זיי זאגן די גאנצע זאך איז פארוואס גיט מען שריפה ווייל סקילה איז הארבער, אפילו ווען ביידע זענען גלייך גיט מען אויך שריפה ווייל שריפה איז דאך דער רוב. אמר ליה, האט געזאגט רב יהודה צום טאטן, התם דארטן רבנן הוא דקאמרי ליה לרבי שמעון, דארטן זאגן די רבנן דיע זאך צו רבי שמעונ'ען, דקאמרת דו זאגסט שריפה חמורה, שריפה איז הארבער, לא ניין, סקילה חמורה, דאס הייסט אזוי, די רבנן זאגן צוויי זאכן, איינמאל זאגן זיי אז ס'האט זיך אויסגעמישט איין נסקל מיט נשרפים, אסאך, גיט מען שריפה, פארוואס גיט מען שריפה? כ'דארף נישט צוקומען ווייל סקילה איז הארבער, אפילו ס'גלייך גיט מען אויך שריפה ווייל ס'איז א רוב. נאר וואס דען? רבי שמעון האט אים אויפגעטון נאך א זאך אז שריפה איז חמורה, זאגן זיי ניין, לא ניין סקילה חמורה, סקילה איז הארבער. אמר ליה שמואל לרב יהודה, האט שמואל געזאגט צו רב יהודה, שיננא, דו ביסט טאקע א חריף, לא תימא ליה לאבוך הכי, דו דארפסט נישט זאגן דיין טאטן, טאטע לערן נישט אזוי, דו מאכסט א טעות, ס'איז נישט, א טאטן זאל מען נישט אזוי רעדן. דתניא, מיר האבן געלערנט, הרי שהיה אביו עובר על דברי תורה, ער האט געזען דער טאטע טוט אן עבירה, אל יאמר לו, זאל דער זון נישט זאגן צום טאטן, אבא, טאטע, עברת על דברי תורה, דו האסט עובר געווען אויף די דברי תורה, אלא אומר לו, ער זאגט צו אים, אבא, טאטע, כך כתוב בתורה, אזוי איז געשריבן אין דער תורה. פרעגט די גמרא, ווען דער זון זאגט צום טאטן, כך כתוב בתורה, אזוי איז געשריבן אין דער תורה, צעורי קא מצער ליה, איז דאך אויך אים מצער פארקערט אז ער זאגט דעם טאטן דו האסט עובר געווען אויף דעם וואס שטייט אין די תורה אלא אומר לו ער זאגט צו אים אבא טאטע מקרא כתוב בתורה כך איז דער פסוק ער זאגט גארנישט ניט אז דער טאטע האט אנדערש געטון ער זאגט אים דעם פסוק אזוי ווי ער איז געשריבן. און דער טאטע וועט אליין פארשטיין אז ער האט געמאכט א טעות. איז לשון אין רמב ם איז ער טוט אים פרעגן טאטע דוכט זיך אז שטייט אזוי אויף די פסוק. ניט ווי רש י זאגט בניחותא, ער זאגט אים דאס איז דער פסוק נאר ער טוט אים פרעגן. די שיטה פון רמב ם איז אפילו ווען דער טאטע איז א רשע און א בעל עבירות. דארף ער אים אויך מכבד זיין און ער דארף פון אים מורא האבן. איז דער רדבז זאגט דארטן לכאורה דאך א ראיה פון דא צום רמב ם, דא רעדט זיך דאך ער האט געטאן אן עבירה און דאך טאר ער אים נישט מצער זיין, נאר אין אמת'ן קען מען דאס אפשלאגן ווייל דא רעדט זיך ער האט נישט געטאן במזיד, ער האט געמאכט א טעות אדער בשוגג און דער זון טוט אים זאגן. אז ער האט געמאכט א טעות, נאר מען פרעגט א קשיא אויפן רמב ם פון די גמרא אין בבא מציעא אין פרק איזהו נשך, דארט שטייט הניח אביהם טלית של ריבית, אז דער טאטע האט איבערגעלאזט א מלבוש וואס ער האט באקומען פאר ריבית, חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם, דארף מען עס צוריק געבן צוליבן כבוד פון זייער פאטער. פרעגט דאך די גמרא, איקרי כאן ונשיא בעמך, בעושה מעשה עמך, ווען זאגן מיר איז ער מחיוב אפצוגעבן כבוד צו דעם נשיא? דווקא עושה מעשה עמך, און דא אויב דער טאטע איז א מענטש וואס נעמט ריבית דארף מען נישט אפגעבן קיין כבוד, איז דאך לכאורה שווער אויפן רמב ם, און דער רדבז איז מחלק אויב דער מענטש איז געשטארבן. אן תשובה, ער קען נישט מער פארריכטן וואס האט פארקרימט, דעמאלט דארף מען נישט אפגעבן קיין כבוד, אבער אויב דער טאטע לעבט און ס'איז דא א האפענוג אז דער טאטע וועט טון תשובה, און אז דער טאטע וועט טון תשובה איז דאך וועט דאך עס עוקר די פריערדיגע, קומט דאך אויס אז דער זון האט נישט נוהג געווען אין כבוד האב און מורא האב האט ער עובר געווען. ברוך השם, מסכת קידושין, דף ל"ב עמוד א', די שורה הייבט זיך אן מיט די ווערטער מקרא כתוב בתורה כך. אלעזר בן מתיא אומר, אלעזר בן מתיא זאגט דעם דין. אבא אומר השקיני מים, דער טאטע זאגט גיי ברענג מיר וואסער צו טרינקען, ומצוה לעשות, אין די צייט קען ער טון א מצוה, מניח אני כבוד אבא, וועל איך איבערלאזן דעם כבוד פון טאטן, ועושה את המצוה, איך וועל טון די מצוה, שאני ואבא חייבים במצוה, ווייל איך און דער טאטע זענען דאך מחויב צו טון די מצוה. איסי בן יהודה אומר, איסי בן יהודה זאגט, אם אפשר למצוה ליעשות על ידי אחרים, אויב ס'איז מעגליך אז די מצוה זאל ווערן געטון דורך אנדערע מענטשן, תיעשה על ידי אחרים, זאל די מצוה געווערן געטון דורך אנדערע מענטשן, וילך הוא בכבוד אביו, און ער זאל זיך פון און געבן דעם טאטן די וואסער ער זאל זיך פארנעמען בכבוד אביו. אמר רב מתנה, האט רב מתנה געזאגט, הלכה כאיסי בן יהודה, די הלכה איז אזוי ווי איסי בן יהודה, דער זעלבער דין איז אויך פארהאנען, אין איין ארט שטייט אז לימוד התורה איז מער אווי אלע מצוות, דארף דאך אויסקומען ווען איינער לערנט תורה און עס איז דא עפעס א מצוה זאל ער נישט טון, אבער די גאנצע גדול הלימוד שהלימוד מביא לידי מעשה, איז אויב ס'איז דא א מצוה צו טוהן, איז אויב די מצוה קען ווערן געטוהן על ידי אחרים, איז דעמאלטס זאל די מצוה ווערן געטוהן דורך אנדערע, און ער זאל לערנען, און אויב די מצוה קען נישט ווערן געטוהן דורך אנדערע, איז אנדערש דער דין דארף מען מבטל זיין. אמר רב יצחק בר שילה אמר רב מתנה אמר רב חיסדא, האב שמחל על כבודו כבודו מחול, דער טאטע האט מוחל געווען זיין כבוד פאר דעם זון, איז דער טאטע מוחל געווען, דארף דער זון נישט אפגעבן אים דעם כבוד. הרב שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, דער רבי איז מוחל זיין כבוד פאר תלמידים, ער קען נישט מוחל זיין. ורב יוסף אמר, און רב יוסף זאגט, אפילו הרב שמחל על כבודו כבודו מחול, אפילו דער רבי האט מוחל געווען זיין כבוד, איז אויך מוחל געווען. שנאמר שטייט אין פסוק, והשם הולך לפניהם יומם, דער אייבערשטער איז געגאנגען פאר די אידן בייטאג, דער אייבערשטער האט מוחל געווען זיין כבוד און ער איז געגאנגען צוזאמען לייכטן זיי ווייזן די וועג, אמר רבא, האט רבא געזאגט, הכי השתא, וואס פאר א צושטעל איז דאס, ווייל דער אייבערשטער האט מוחל געווען דעריבער קען דער רבי אויכעט מוחל זיין דעם כבוד צו א תלמיד? התם דארטן, הקדוש ברוך הוא עלמא דיליה הוא, ס'איז זיין וועלט, ותורה דיליה היא, דאס איז זיין תורה, מחיל ליה ליקריה, דער אייבערשטער קען מוחל זיין זיין כבוד, אבער הכא דא, תורה דיליה היא, די תורה איז דען זיינע, דער רבי די כבוד וואס מען דארף אפגעבן דעם רעבן, דארף מען דאך אים אפגעבן וועגן דער תורה, איז די תורה וועמענס איז דאך דאס? פון דעם אייבערשטן, קען ער נישט דער רבי מוחל זיין אויף דעם כבוד וואס עס קומט אים מכח די תורה וואס ער האט געלערנט? הדר אמר רבא, נאכדעם האט רבא געזאגט, אין יא, תורה דיליה היא די תורה איז זיינע, שטייט פריער אין פסוק אזוי, כי אם בתורת השם חפצו, ווערט די תורה אנגערופן תורת השם, און נאכדעם שטייט ובתורתו אין זיין תורה, יהגה וועט ער טראכטן, וועט ער רעדן יומם ולילה, איז פריער הייסט עס איז טאקע תורת השם, און נאכדעם ווען דער מענטש האט עס געלערנט און ער האט געהארעוועט אין דעם איז זיין תורה, ממילא קען ער יא מוחל זיין. זאגט די גמרא איני, ס'איז דאך ניט אזוי, וואס זאגסטו אז רבא האט חרטה געהאט און רבא האט געזאגט אז דער רבי קען מוחל זיין זיין כבוד, והא רבא משקי בי הילולא דבריה, רבא האט געגעבן צו טרינקען וויין ביי דער חתונה פון זיין זון,

איר רב מרי מיט רב פנחס'ן, איר זענט רבנן, דעריבער האט איר זיך ניט אויפגעשטעלט, והני רבנן, און די אָ, וואָס איז רב פפא און רב הונא בריה דרב יהושע, לאו רבנן, זענען נישט קיין רבנן, זע איך דאָך פון דעם אָ, אַז רבא האָט מקפיד געווען, און דאָ האָט דאָך רבא געהאַט מוחל געווען דעם כבוד, פון וואַנען ווייס איך אַז רבא האָט מוחל געווען דעם כבוד, והא ראיה, ער אַליין איז דאָך געגאַנגען און ער האט זיי אנגעגאסן וויין, און דאך זע איך אז זיי האבן זיך געדארפן אויפשטעלן. דער מהרשא רעדט שוין ווי אזוי האט ער געמעגט אויב איז דאך אז מ'טאר נישט מוחל זיין דעם כבוד ווי אזוי האט ער דערלאנגט די וויין. ותו, נאך א מעשה זיך צו אראפרייסן, ר' פפא הוה משקי בי הילולא דאבא מר בריה, ר' פפא האט געגעבן צו טרינקען ביי די חתונה, פון אבא מר זיין זון ודלי ליה כסא און ער האט דערלאנגט א כוס לר' יצחק בריה דרב יהודה ולא קם מקמיה ער האט זיך ניט אויפגעשטעלט ואיקפד און ער האט מקפיד געווען פארוואס האט ער מקפיד געווען איז דאך א סימן אז כאטש ער האט מוחל געווען דעם כבוד פון וואנעט ווייס איך אז ער האט מוחל געווען דעם כבוד ווארום ער האט זיך דערלאנגט די וויין און דאך זע איך אז יענער דארף עס נישט אננעמען ער דארף זיך אויפשטעלן זאגסטו דאך א ראיה פון דעם הרב שמחל על כבודו אין כבודו מחול, זאגט די גמרא ניין, אין אמת'ן איז כבודו מחול אפילו הכי הידור מיעבד ליה בעו, מ'האט געדארפט מאכן א שטיקל הידור, טאקע זיך ניט אויפשטעלן, נאר אביסעלע ווי מ'זאגט א ריר טאן זיך גלייך ווי מ'וויל זיך אויפשטעלן. אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, אפילו למאן דאמר אפילו דער וועלכער לערנט הרב שמחל על כבודו כבודו מחול אז דער רבי האט מוחל געווען אויף זיין כבוד איז עס מוחל געווען אבער נשיא שמחל על כבודו א נשיא איז מוחל אין כבודו מחול. זיין כבוד א נשיא קען נישט מוחל זיין זיין כבוד. זאגט די גמרא מיתיבי, כ'דארף פרעגן א קשיא, דו זאגסט א נשיא קען נישט מוחל זיין זיין כבוד, האמער געלערנט מעשה ברבי לעזער ורבי ישוע ורבי צדוק, ס'איז געווען א מעשה, רבי לעזער און רבי ישוע רבי צדוק שהיו מסובין בבית המשתה זענען געווען אויף א חתונה בנו של רבן גמליאל, ביי דעם זון, א סעודה ביי דעם זון פון רבן גמליאל. והיה רבן גמליאל עומד ומשקה עליהם, רבן גמליאל איז געשטאנען און האט זיי דערלאנגט צו טרינקען. נתן הכוס לר' אלעזר, האט געגעבן א כוס צו ר' אלעזר'ן, ולא נטלו, האט אים נישט גענומען. נתן לר' ישוע, ווען רבן גמליאל, רבן גמליאל איז דאך געווען דער נשיא, ער האט געגעבן דעם כוס צו רבי ישוע וקיבלו האט ער יא גענומען דעם כוס. אמר לו רבי אלעזר האט רבי אלעזר אים געזאגט מה זה ישוע וואס איז דאס ישוע אנו יושבים מיר זיצן ורבן גמליאל ברבי דאס ווארט ברבי די טייטש דער אדם גדול עומד ומשקה עלינו ווי איז דאס ריכטיג ער שטייט און דו זיצט און ער וועט דיר דערלאנגען אמר ליה, האט רבי ישוע גענטפערט צו רב לעזער'ן, מצינו גדול ממנו, מיר טרעפן א גרעסערן מענטש ווי רבן גמליאל, ששימש, ער האט באדינט, די אורחים האט ער אליין באדינט. אברהם, גדול הדור היה, איז געווען א גדול הדור, וכתוב בו ביי אים שטייט געשריבן והוא עומד עליהם, ער איז געשטאנען און ער האט באדינט די אורחים, ושמא תאמרו אויב איר וועט וועלן זאגן כמלאכי השרת נדמו לו, ער האט געזען געווען מלאכי השרת דעריבער האט ער זיי באדינט, נא, לא נדמו לו זענען נישט געווען גלייך צו אים אלא לערביים צו אראבס, ווייל ער האט דאך צו זיי געזאגט רחצו רגליכם און נאכדעם והשענו תחת העץ? פארוואס? ווייל ער האט זיי חושד געווען אז עס זענען אראבער וואס בוקן זיך צו די שטויב פון זייערע פיס. אויב מיר זעען אז אברהם וואס איז געווען דער גדול הדור האט באדינט די אורחים, ואנו און מיר לא יהא רבן גמליאל ברבי עומד ומשקה עלינו זאל ער ניט שטיין ער איז דאך נישט אזוי גרויס ווי אברהם אמר להם רב צדוק האט רב צדוק צו זיי געזאגט עד מתי ביז ווי לאנג אתם מניחים כבודו של מקום איר לאזט אפ דעם כבוד פון אייבערשטן ואתם עוסקים און איר פארנעמט זיך בכבוד הבריות אין די כבוד פון מענטשן, ווי יענער זאגט, איך קען דיך ברענגען א שטארקערע ראיה, אז דער אייבערשטער פאסט צו באדינען די מענטשן, איז דאך איז דארפן דאך די מענטשן אוודאי באדינען, הקדוש ברוך הוא משיב רוחות, דער אייבערשטער מאכט בלאזן די ווינט, ומעלה נשיאים ער טוט ארויפברענגען די וואלקנס, ומוריד מטר ער טוט נידערן דעם רעגן, ומצמיח אדמה ער טוט מאכט שפראצן די ערד, ועורך שולחן לפני כל אחד ואחד דער אייבישטער טוט צוגרייטן פאר יעדן איינעם וואס צו עסן, ואנו און מיר לא יהא רבן גמליאל ברבי עומד ומשקה עלינו זאל ער ניט שטיין און אונז באדינען וואס איז דאס אבער וואזשע זעהט מען פון דעם אז נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול, אזוי זעה איך דער רבי יהושע האט אזוי געזאגט, רב צדוק האט אזוי געזאגט, איז דאך א קשיא אויף וועמען? אויף רב אשי'ן וואס רב אשי זאגט אז נשיא שמחל על כבודו אין כבודו מחול, אלא זאגט די גמרא, אי איתמר אויב ס'איז געווארן געלערנט הכי איתמר איז אזוי געווארן געלערנט. אמר רב אשי, רב אשי האט געזאגט, אפילו למאן דאמר אפילו דער וועלכער לערנט נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול, אבער מלך שמחל על כבודו, א מלך האט מוחל געווען אויף זיין כבוד, אין כבודו מחול, שנאמר שטייט אין פסוק, שום תשים עליך מלך, זאגן מיר, שתהא אימתו עליך, זאלסט אזוי אויך זען אז די מורא פאר דעם מלך, דאס זאל זיין אויף דיר, ממילא קען ער נישט מוחל זיין אויף זיין כבוד, ווייל דאס וועט דאך ברענגען מען זאל פאר אים נישט האבן קיין מורא. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, אין דער תורה שטייט זעקס ווערטער, מפני שיבה, פאר א אלטן מאן, תקום, זאלסט זיך אויפשטעלן, והדרת פני זקן, זאלסט באשיינען דעם זקן, תנו רבנן, מפני שיבה תקום, זאל מען נאר שטיין מפני שיבה תקום, יכול קען איך מיינען אפילו מפני זקן אשמאי, רשי טייטשט דאס ווארט אשמאי איז פון לשון אשם, א מענטש וואס איז א זינדיגער איז שולדיג, ווי רשי טייטשט עס אפ, רשע ועם הארץ, וואלט איך געוואלט מיינען פאר יעדן אלטן מאן אפילו א רשע דארף מען זיך אויפשטעלן. תוספות פרעגט אויף רשי רשי טייטשט אשמאי פון לשון אשם, איי פרעגט תוספות, און ווייטער איז דא א מאן דאמר אז ס'איז יא דא א חיוב זיך אויפצושטעלן פאר זקן אשמאי, און פארקערט גאר דאס איז דאך א מצוה אפילו להכותו לבזותו לזלזלו, אויב איך טייטש אשמאי מיינט מען א רשע, טייטשט תוספות אז דער שורש פון ווארט איז נישט פון לשון אשם, וואס אשם איז די טייטש א שולדיגער א רשע, נאר דער שורש איז והאדמה לא תשם, די ערד זאל נישט זיין וויסט, אשמאי מיינט מען ער איז א בור עם הארץ, אבער נישט די טייטש איז אז ער איז א רשע. איז כ'זאל נאר האבן מפני שיבה תקום יכול קען איך מיינען אפילו זקן אשמאי, תלמוד לומר שטייט מיר אין פסוק זקן שטייט והדרת פני זקן, ואין זקן אלא חכם. זקן מיינט מען א חכם. וואנעט ווייס איך דאס? זקן איז די טייטש א אלטער מאן. וואנעט ווייס איך אז זקן מיינט מען א חכם? שנאמר שטייט אין פסוק, אספה לי, זאמל מיר איין, שבעים איש, זיבעציג מענטשן, מזקני ישראל. און דארטן נאר די שבעים איש זענען דאך געוועזן חכמים. וואס שטייט דאך דערמאנט אין פסוק, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, איז די זעלבע זאך דער זקן וואס ס'שטייט דא א, מיינט מען אויכעט וועלכע זקן? א חכם. קומט אויס לויט דעם תנא קמא דארף זיין ביידע זאכן, אויב איך לערן אפ פון דעם אספה לי שבעים איש מזקני ישראל, דארט איז דאך געווען טאקע חכמים און זענען אויך געווען אלטע לייט איז ווען איז דא דער חיוב מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, ער האט אין זיך ביידע זאכן, ווי וועט זיין יניק וחכים, יניק א יונגע קינד, נישט א יונגע קינד, ער איז יונג, וחכים און קלוג, דאס ווייס איך נישט פון דעם פסוק, ווייל איך לערן אפ פון דארטן, און דארטן איז דאך געוועזן אי אלט און אי חכמה. רבי יוסי הגלילי אומר רבי יוסי הגלילי זאגט אין זקן אלא מי שקנה חכמה ער לערנט נישט אפ פון דעם אספה לי נאר ער זאגט אז דאס ווארט זקן די נוטריקון פון דעם ווארט זקן איז קנה חכמה שנאמר ווי שטייט אין פסוק השם קנני דער אייבישטער האט מיר געקויפט ראשית דרכו איז דאך דאס גייט זיך ארויף אויף וועלכן? אויף די תורה. זע איך אז ביי די תורה פאסט זיך צו זאגן דאס לשון קנין, איז זה קנה. אויב אזוי איז דאך נישט דא קיין שום רמז אז עס דארף זיין א אלטער מאן אויכעט, וועט אויסקומען לויט אים אז אויב א יניק, א יונגער, וחכים, און ער איז א חכם, דארף מען אפגעבן כבוד. יכול קען איך מיינען יעמוד מפניו, מען זאל זיך אויפשטעלן פאר דעם חכם ממקום רחוק, ווי מען זעט אים פון א ווייטן ארט, תלמוד לומר שטייט אין פסוק, תקום והדרת, מפני שיבה תקום והדרת, לא אמרתי קימה, כ'האב נישט געזאגט מען זאל זיך אויפשטעלן, אלא במקום שיש הידור, נאר דא וואו עס איז דא א הידור ער שטעלט זיך אויף, דאס הייסט אין די ד' אמות, אבער ביי רבו מובהק. איז אנדערש דער דין, מיר וועלן לערנען ווייטער דף ל ג עמוד ב, אז ביי רבו מובהק איז לאו דווקא מלא עיניו, איז דער דין לאו דווקא ד' אמות, נאר מלא עיניו. איז דא אבער אזוי יא קימה שיש בה הידור, אויב יענער קומט אין די ד' אמות, ווייסט מען אויף א וועמען שטעלט ער זיך אויף, פאר דעם מענטש. יכול קאן איך מיינען, יהדרנו בממון, ער זאל אים שיין מאכן מיט געלט, דאס איז דער הידור ער זאל געבן דעם חכם געלט, תלמוד לומר שטייט אין פסוק תקום והדרת, מה קימה אזוי ווי דער אויפשטיין שאין בה חסרון כיס, פון דעם אויפשטיין האט ער ניט אזוי צו זאגן קיין שאדן פון געלט, אף הידור מיינט מען אויך שאין בו חסרון כיס, די גמרא וועט שוין ווייטער מפרש זיין פארוואס ביי דעם אויפשטעל איז נישטא קיין חסרון כיס, אמאל איז דאך יא דא חסרון כיס, ער האלט אינמיטן דער ארבעט. יכול קאָן איך מיינען, יעמוד מפּניו מבית הכסא מבית המרחץ, אַז אַז זעט ער בית הכסא בית המרחץ, ליגט אויך דער דין, אַז ער דאַרף זיך אויפשטעלן פאַר דעם חכם. תלמוד לומר שטייט אין פּסוק, תקום והדרת, לא אמרתי קימה, כ'האָב נישט געזאָגט פון זיך אויפשטעלן במקום שיש הידור. פון דעם פּסוק קאָן איך זאָגן עטלעכע זאַכן, כ'האָב דאָך שוין פריער געהאַט איין דרשה, תקום והדרת קימה שיש בה הידור. י. און איך ווייס אויך די דרשה, ווייל אויב איך לערן עס אפ פון די משמעות, ווען איך לערן אפ פון דעם ייתור, פון דעם איבריגקייט, קען איך נאר אפלערנען איין זאך, אבער אויב איך לערן עס אפ פון די משמעות, ווי עס ווייזט אויס דער פסוק, קען איך האבן אסאך דרשות. זאגן מיר אז ס'דארף זיין קימה במקום שיש הידור, אבער בית הכסא און מרחץ איז נישט קיין הידור. יכול איך קאָן מיינען, יעצום עיניו, ער זאָל פאַרמאַכן די אויגן, כמי שלא ראהו ווי ער זעט אים נישט. תלמוד לומר שטייט אין פּסוק, תקום ויראת, דאָרט שטייט ויראת מהשם אלוקיך. דבר המסור ללב, די זאַך וואָס ווערט איבערגעגעבן צום האַרץ פון מענטש, דער מענטש ווייסט וואס ער מיינט, נאמר בו, דארט שטייט ויראת מאלוקיך, א זאך וואס דער דער עושה הדבר ווייסט וואס ער טוט, מענטשן קען ער איינרעדן ער איז נישט קיין רשע, מענטשן וועלן אים דן זיין לכף זכות, אבער דער ער אליין ווייסט דאך וואס די זאך איז, די גמרא וועט ווייטער פרעגן. מען רעדט, גייט די תורה רעדן וועגן די רשעים, וואס הייסט יכול יעצום עיניו? זיכער וועט ער כאפן שמיץ אז ער פארמאכט, ער דארף זיך אויפשטעלן און ער פארמאכט די אויגן ער מאכט זיך ער זעט נישט. רבי שמעון בן אלעזר אומר, רבי שמעון בן אלעזר זאגט, מנין לזקן שלא יטריח, דא רעד איך צו דעם זקן, פון וואנעט ווייס איך אז דער זקן זאל נישט באדערן דעם ציבור, ער האט צו גיין צוויי טירן, איין טיר וועט ער קומען גלייך אויף זיין ארט, און ער וועט נישט באמיען דעם ציבור זאל זיך אויפשטעלן, און ער האט צו גיין א צווייטע טיר וואס ער דארף באדערן דעם ציבור, פון וואנעט ווייס איך אז ער זאל נישט מטריח זיין דעם ציבור, תלמוד לומר שטייט אין פסוק זקן ויראת, דער זקן זאל אויך מורא האבן, דעריבער שטייט דערלעבן ויראת צום זקן אז דער זקן זאל אויך מורא האבן. איסי בן יהודה אומר, איסי בן יהודה זאגט, מפני שיבה תקום, אפילו כל שיבה במשמע, דאס ווייזט אויס כל שיבה, אפילו זקן אשמאי דארף איך זיך אויך פאר אים אויפשטעלן, פרעגט די גמרא, רבי יוסי הגלילי, היינו תנא קמא, דער תנא קמא האט אפגעלערנט א גזירה שווה, דארט שטייט והדרת פני זקן, און דארט שטייט אספה לי שבעים איש מזקני ישראל. זאג איך דווקא ווי ס'איז דא חכמה, און רבי יוסי הגלילי זאגט, אין זקן אלא מי שקנה חכמה, לערנט אראפ פון פסוק השם קנני ראשית דרכו, ביידע זאגן דאך די זעלבע זאך, לויט זיי ביידע דארף מען זיך דאך זקן אשמאי זיך ניט אויפשטעלן, וואס איז די חילוק צווישן זיי? זאגט די גמרא, איכא בינייהו, ס'דא צווישן זיי א גרויסער חילוק, יניק, ער איז יונג, פון לשון ינוקא, וחכים און ער איז א חכם. תנא קמא סבר, דער תנא קמא האלט, יניק וחכים לא, דער תנא קמא זאגט אז זקן מיינט מען וואס ר'איז א חכם, אי אלט אי א חכם, אזוי ווי דארט שטייט אספה לי שבעים איש מזקני ישראל, דארטן זענען זיי געוועזן אי זקנים אי חכמים, איז דאס וואס שטייט דא והדרת פני זקן מיינט מען ביידע. אבער יניק, ער האט נאר חכמה אין זיך, לא, איז נישט דא דער דין. רבי יוסי הגלילי סבר אפילו יניק וחכים, רבי יוסי הגלילי זאגט ער לערנט זיך נישט אפ פון די אספה לי שבעים איש, נאר ער לערנט עס אפ פון די נוטריקון, זה קנה, אויב ער זאגט זה קנה, דער וואס האט געקויפט חכמה,

ווייל פשטות איז ווארט זקן ווי וואס טייטשן מיר דאס ווארט זקן? זקן מיינט מען א אלטער מאן. אמר לך ער זאגט אזוי אי סלקא דעתך כדאמר תנא קמא, אויב כ'זאל זאגן אזוי ווי דער תנא קמא זאגט, אז ווען איז דא דער חיוב דווקא ווען ס'איז ביידע זאכן, אי ער איז א זקן אי ער איז א חכם, אם כן נכתוב רחמנא זאל מען דער פסוק שרייבן מפני שיבה זקן תקום והדרת, וועל איך וויסן שיבה מיינט מען א אלטער און זקן מיינט מען א חכם. מאי שנא דפלגינהו רחמנא, פארוואס האט עס די תורה פונאנדערגעטיילט מפני שיבה תקום און והדרת פני זקן? למימר, צו זאגן דהאי לאו האי והאי לאו האי, אז דאס וואס מיר זאגן והדרת פני זקן מיינט מען ער איז נישט קיין אלטער מאן, דער פסוק זאגט אזוי, מפני שיבה תקום והדרת, די והדרת טייטש איך ארויף אויכעט. און נאכער זאג איך דיר נאך א זאך, תקום והדרת פני זקן, און דא רעדט מען שוין נישט פון דעם וואס מען האט פריער גערעדט פון א שיבה, נאר דא רעדט מען פון א יניק וחכים, שמע מינה אויס פון דעם א ראיה אפילו יניק וחכים, איי לאמיר זאגן זקן אשמאי אויכעט. ווייל מיר טייטשן דאך מפני שיבה תקום, טייטש מען דאך וועמען מיינט מען? א זקן. יא. און והדרת פני זקן טייטשט מען ער האט אין זיך נאר איין מעלה, חכים אפילו יניק. נאר אויב איך זע אז דער פסוק איז מקפיד אויף חכמה, איז שוין נישט קיין סברה צו זאגן אז דער מפני שיבה זאל מען מיינען א זקן אשמאי. ותנא קמא. דער תנא קמא זאגט דעריבער שטייט נישט ווי ער זאגט מפני שיבה זקן תקום והדרת, משום דבעי למיסמך זקן ויראת, ער וויל זאגן נאנט דעם זקן צו ויראת, אז דו זקן זאלסט נישט אומזיסט מטריח זיין דעם ציבור, זאלסט מורא האבן פאר דעם אייבערשטן, פרעגט די גמרא ותנא קמא מאי טעמא, פארוואס וויל ער נישט לערנען ווי רבי יוסי? ער זאגט אזוי, איז על כדעתך כדמר רבי יוסי הגלילה, אויב איך זאל זאגן אזוי ווי רבי יוסי הגלילי זאגט, אז ס'איז צוויי באזונדערע זאכן, מפני שיבה תקום מיינט מען ער איז נישט קיין חכים,

אז ס'איז איין זאך.